מיר וועלן היינט לערנען א שיחה, ליקוטי שיחות חלק ט ז, שיחה אויף פורים, און דאס איז פורים שיחה ב', די צווייטע שיחה אויף פורים. א געוואלדיג געשמאקע שיחה, מען קען זאגן שמעו ותחי נפשכם, פשוט געוואלדיג וואס דער רבי ברענגט ארויס די מעלה פון פורים און ווי מען דארף חוגג זיין דעם ענין פון פורים, דער רבי וועט פרעגן א שאלה אז לכאורה איז מען נישט חוגג איינע פון די וויכטיגסטע זאך וואס האט פאסירט אין פורים, זעט מען נישט אז מען מאכט אויף דעם א ספעציעלע זאך ווי מען מאכט אויף די אנדערע זאכן, און דער רבי וועט דאס גלייך פארענטפערן, דערנאך וועט דער רבי ברענגען אז ס'איז דא אנדערע וואס זיי טייטשן אנדערש דעם ענין ממילא פאלט אראפ דער תירוץ, דער רבי וועט אריינגיין אויכעט אין א לאנגע אריכות אין די שיטה פון רמב ם אין דעם ענין. און נאכדעם וועט דער רבי מחדש זיין א געוואלדיגן חידוש ווי וואס וואס מיינט פורים, וואס איז די שמחה פון פורים, נאך וואס מען לערנט די שיחה איז דער פורים עט זיך גאר חוגג זיין אויף א אנדער סארט אופן, אינגאנצן אינגאנצן אנדערש ווי מען לערנט בכללות אלעמאל, און ווי מען דארף חוגג זיין דעם ענין פון פורים.

און די גמרא איז ממשיך אז די מודעה רבה לאורייתא מצד דעם וואס כפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית וכו' בשעת מתן תורה איז בטל געווארן בימי הפורים ווייל הדר קיבלו בימי אחשורוש ווי די גמרא זאגט די גמרא דערציילט אז רב אבדימי בר חמא האט געזאגט אז ס'שטייט דא לשון ויתייצבו בתחתית ההר, אז כפה עליהם, מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, דער אייבערשטער האט אויפגעהויבן דעם בארג איבער די אידן האט זיי געזאגט, אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו, שם תהא קבורתכם. זאגט האט רבי אחא בר יעקב געזאגט, מכאן מודעה רבה לאורייתא, פון דא קומט ארויס ווי רשי טייטשט אפ, א מורא'דיגער לימוד זכות, אז דער אייבערשטער עט האבן טענות צו די אידן פארוואס זיי לערנען נישט קיין תורה, און זיי וועלן זאגן אז ס'איז געווען באונס, מיר האבן נישט געוואלט האסט אויפגעהויבן א בארג און דאס איז אט א נישט ארגעסטע אונס, איז ממילא דערפאר שטייט דער לשון קיימו וקיבלו, אמר רבא, אף על פי כן, הדר קיבלו בימי אחשורוש, שטייט קיימו וקיבלו היהודים, מיינט דאס קיימו מה שקיבלו כבר, וואס זיי האבן געטאן יעמאלט באונס, האבן זיי יעצט געטאן ברצון. ממילא די מודעה רבה לו און ממילא איז דער ענין פון כפה על הקדוש ברוך הוא עליהם הר כגיגית איז דער טענה וואס מען קען האבן דעם תירץ אז מען איז נישט מקיים געווען די תורה פאלט אראפ. זאגט דער רבי ס'איז מובן אז דאס וואס די אידן האבן דעמאלט מקבל געווען תורה מיט דעתם איז אן ענין עיקרי, ס'איז א מורא'דיגער ענין, קבלת התורה איז א געוואלדיגע זאך, מען האט מקבל געווען די תורה, וואס זענען מיר אידן? אידן זענען מיר מיט תורה. איי ביי זיי איז דאך דער ענין וואס איז קיב ע הדר קיבלוה בימי אחשורוש, מען האט דאס מקבל געווען ברצון, איז דאס א מורא'דיגע זאך, איז נישט מובן לכאורה דא די שאלה וואס דער רבי פרעגט, פארוואס מען האט נישט מתקן געווען צו טון בימי הפורים אן ענין לזכר פון דעם הדר קיבלוה בימי אחשורוש, מען זעט נישט קיין זאך וואס מען האט מתקן געווען אויף צו חוגג זיין דעם ענין פון הדר קיבלוה בימי אחשורוש, מתן תורה האבן מיר שבועות און ס'איז א גאנצער יום טוב און דא זעט מען גארנישט וועגן דעם, און אף על פי אז דאס וואס זיי האבן דעמאלט מקבל געווען מדעתם איז געווען מאהבת הנס שנעשה להם, די גמרא אין שבת דערציילט די מעשה, איז רש"י זאגט דארטן אז זיי האבן עס מקבל געווען ווייל דער אייבישטער האט זיי געמאכט דעם נס וואס דער אייבישטער האט זיי געראטעוועט פון המן, איז אבער פארט שווער צו זאגן אז ס'זאל נישט זיין אפילו א זכר צום ענין העיקרי, לכאורה האבן זיי דאך עס נישט געטאן ווייל זיי האבן געוואלט סתם אזוי פון זיך אליין, נאר ווייל זיי האבן געהאט א נס, אבער זאג פון דעסוועגן, דער ענין איז דאך א מורא'דיגער ענין, אז די אידן האבן עס יעמאלט מקבל געווען ברצון, איז ווערט דאך א שאלה אפילו מען מאכט נישט אפילו א זכר צום ענין העיקרי, וואס דער נס האט ארויסגערופן דער גמר און שלימות פון מתן תורה, קבלת התורה מדעתם, קומט אויס א מורא'דיגע שאלה פארוואס ווערט אינגאנצן נישט דערמאנט דער ענין. אות ב' וועט דער רבי ענטפערן אז מיר זעען עס זייער פשוט אין די מגילה, ווי געזאגט פריערט, ס'איז לומר אז אדרבה, דאס ווערט ארויסגעבראכט אין אלע מצוות מיוחדות פון פורים, אין אלע מצוות וואס איז דא ספעציעל נאר פאר פורים, זעט מען דעם ענין אז מען איז יא, מען געדענקט און מען איז חוגג דעם ענין עיקרי פון קבלת התורה וואס איז געווען יעמאלט מיט א ענין פון ברצון. א' מען זעט דאס אין מקרא מגילה, ב' אין משלוח מנות, און ג' אין מתנות לאביונים ווי דער רבי גייט מסביר זיין וואס מען זעט אין די דריי זאכן דעם ענין פון די שמחה אויף דעם ענין וואס איז געווען דער ענין פון קבלת התורה ברצון די מצוות וואס אין זיי איז מודגש דער שינוי פון פורים לגבי אנדערע חגים און ימים טובים די דריי מצוות מקרא מגילה און משלוח מנות און מתנות לאביונים איז אין זיי מודגש דער שינוי פון פורים לגבי אנדערע ימים טובים מה שאין כן די אנדערע מצוות דער רבי איז איז מסביר יעצט אין דעם קטע פארוואס דוקא די דריי זאכן און נישט די אנדערע זאכן וואס מ'טוט אין פורים זיי ווייזן נישט אן אויף דעם עניין פון קבלת התורה ברצון מה שאין כן די אנדערע מצוות וענינים שבפורים וואס דא קריאת התורה מ'ליינט פורים אמירת ועל הניסים בתפילה ובברכת המזון אדער איסור הספד ותענית וואס איז דא אין פורים און סעודה מישתה ושמחה וועלכע זיינען דא דוגמתם בשאר החגים וימים טובים, זאגט דער רבי די מצוות און די דריי מצוות וואס מ'האט דערמאנט, מקרא מגילה, משלוח מנות ומתנות לאביונים, איז ספעציעל אין פורים אנדערש ווי אלע אנדערע ימים טובים, מה שאין כן די אלע אנדערע זאכן איז נישט. ווי דער רבי וועט מסביר זיין ווייטער פונקט וואס דאס איז. קודם פאר מ'וועלן מסביר זיין די דריי זאכן, מקרא מגילה, משלוח מנות און מתנות לאביונים, אז אין זיי איז דער ענין ווערט אז ס'ווערט ארויסגעבראכט דער ענין און די שמחה פון דעם וואס איז געווען הדר קיבלוה בימי אחשורוש, איז דער רבי מקדים קודם עפעס פריער וואס איז דער חילוק אין דעם ענין צו די תורה איז געגעבן געווארן באונס צו ס'איז געגעבן געווארן ברצון. ובהקדים קודם מ'וועט מקדים זיין דאס דאן אונטן מסביר זיין וואו מען זעט דאס אין די דריי זאכן ובהקדים דעם חילוק צווישן א מעשה וואס א מענטש טוט דורך כפייה ואונס און א מעשה וואס ער טוט ברצון ודעת קודם מקדים זיין געבן צו פארשטיין וואס איז דער חילוק לכאורה דערפאר און לויט דעם וועט מען פארשטיין פארוואס מען דארף מאכן א ספעשל ענין פון א שמחה וועגן דעם ווען דאס איז ווען דאס איז בעל כרחו ובכפייה ווען א מענטש טוט עפעס א זאך וואס איז בעל כרחו און מען האט אים גענויט, טוט ער דאס נאר אויף וויפיל ער מוז און עס פאדערט זיך צו יוצא זיין ידי חובתו. מען האט אים גענויט צו טון עפעס, פארשטייט זיך ווי טוט ער עס, ער וויל דאך עס נישט טון, טוט ער עס נאר וויפיל ער דארף יוצא זיין פאר דעם וואס האט אים גענויט. מה שאין כן ווען ער טוט עס מיט אן אייגענעם חפץ ורצון, באנוגנט ער זיך נישט מיט בלויז יוצא זיין ידי חובתו, ווען ער טוט דאס ווייל עס איז זיין געשמאק און ס'איז זיין רצון, איז טוט ער נישט נאר אויף יוצא זיין ידי חובתו, נאר ער איז זיך משתדל און זוכט צו מוסיף זיין און מהדר זיין אין דער פעולה, מער ווי עס פאדערט זיך מצד דעם פליכט וואס ליגט אויף אים. איז זייער פשוט פארשטאנדיג, אז מען נויט א מענטשן צו טון עפעס טוט ער עס וויפיל ס'פאדערט זיך פון אים, אז א מענטש טוט א זאך ברצון וואס ער האט א געשמאק אין דעם און ער וויל עס טון, טוט ער עס מיט א געוואלדיגן חילוק פון פון דעם, ער טוט דאס מיט א זיך משתדל צו מוסיף זיין און מהדר זיין אין דעם אסאך מער. און דאס, יעצט וועט מען זען ווי דאס דריקט זיך אויס אין די דריי זאכן, און דאס דריקט זיך אויס אין דעם, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם, דורך די מצוות פון כתיבת וקריאת מגילה, משלוח מנות ומתנות לאביונים, אין די דריי זאכן העט מען זעהן אז ס'ווערט ארויסגעברענגט, ס'דריקט זיך אויס דער ענין פון די שמחה אויף דעם ענין פון הדר קיבלוה בימי אחשורוש ברצון והביאור, דער רבי איז מסביר וואס דאס איז, פון איין זייט זענען די דריי ענינים נישט קיין דברים חדשים ממש, ס'איז נישט קיין נייע זאך אינגאנצן, מ'האט נישט מחדש געווען דא זאכן וואס איז קיינמאל נישט געווען, און לאידך האבן זיי אין זיך א הוספה לגבי דעם ווי זיי זענען פאראן פון פריער. איז דא ביידע זאכן, פון איין זייט איז דאס נישט אינגאנצן קיין נייע זאכן ווי דער רבי גייט מסביר זיין, אבער אויפן צווייטן זייט איז דא אין זיי זאכן וואס איז נישט געווען טאקע פריער. דער ענין המגילה, מ'וועט אננעמען דעם ענין פון מגילה, דער ענין המגילה איז נישט קיין חידוש, עס זענען דא פון פריער די ספרי קודש, ס'איז דא תורה, נביאים, און כתובים. זעהן מיר אז א זאך וואס איז שוין געווען פון פריערט, אבער אף על פי כן ווי דער רבי זאגט איז דא אין דעם א הוספה וואס איז נישט געווען, אף על פי כן איז מיט דער מגילה נתוסף געווארן נאך א ספר צו די ספרי הקודש, דורך א בקשה מיוחדת וואס אסתר האט געבעטן, ווי די גמרא זאגט אין מגילה, כתבוני לדורות, איז צוגעקומען נאך א ספר. אין כתובים, אז דאס איז פון די ניסים הכתובים, דאס איז איינע פון די ניסים וואס איז געשריבן געווארן אין כתובים, על כל פנים דאס דער סיום וסוף זייערע, דאס איז דער פון די לעצטע וואס איז דא אין כתובים, על כל פנים דער סיום וסוף זייערע, און על דרך זה איז אויכעט קריאתה, אין דעם ליינען איז אויכעט, איז דאס ס'דא דער ענין פון קריאה בתורה איז דאך דא געווען פארדעם. אבער דא קומט צו א זאך ווי דער רבי זאגט ס'דא א זאך וואס איז שוין געווען פריער און ס'קומט צו א הוספה אין דעם אין פורים איז דאך סיי דער ענין פון קריאה בתורה שוין געווען ועל דרך זה דער ענין סיפור הנס דא בכלל אין יום טוב עס קומט פסח ליינט מען וועגן ארויסגיין פון מצרים עס קומט אחרון של פסח ליינט מען וועגן קריאת ים סוף עס קומט שבועות ליינט מען וועגן מתן תורה אין יעדן סוכות ליינט מען וועגן פון די סוכה אין יעדן ענין אין תורה ליינט מען וועגן דעם ענין פון דעם נס איז דא דער ענין פון דערציילן דעם נס און ענין אין תורה איז דא פון פריערט אויכעט אבער דא קומט צו עפעס, אף על פי כן קומט דערצו די קריאה בלילה, וואס בלילה פון א מגילה מתוך הקלף פרסומי ניסא וכו', ס'קומט צו ערשטנס אז מ'ליינט עס ביינאכט אויכעט וואס אין ספר תורה ליינט מען נישט קיינמאל ביינאכט, און אויכעט מ'ליינט עס פון א מגילה פון א קלף וואס איז געשריבן געווארן אזוי ווי מ'שרייבט א ספר תורה, דאס איז דער ענין פון פרסומי ניסא וכו'. זעט מען אז ס'דא אין דעם דער ענין וואס איז געווען פריערט און די הוספה וואס איז דא אין פורים איז די הוספה קומט אויף דעם ענין צו דערציילן דעם ענין פון הדר קבלוה בימי אחשורוש ברצון דאס זעט מען אין דעם ענין פון מגילה משלוח מנות וואו זעט מען דאס אין משלוח מנות לויט ווי ס'איז מבואר אין מנות הלוי אין דאס א ספר מנות מנות הלוי וואס ער האט ארויסגעגעבן א ספר אויף מגילת אסתר דאס איז רבי שלמה אלקבץ דער וואס האט מחבר געווען דעם לכה דודי שרייבט ער איז ענינה צו מרבה זיין שלום ורעות צווישן איין אידן מיטן צווייטן, וואס דער ענין פון משלוח מנות צו מרבה זיין שלום און גוט פריינטשאפט צווישן אידן, וואס דאס איז דאך א מצוה בכללות בכל ימות השנה, ווארום א גאנץ יאר איז דא א מצוה אז ס'דארף זיין דער ענין פון א גאנץ יאר ענין פון שלום ורעות, אהבת ישראל וועלכע איז א כלל גדול בתורה. אבער ווי געזאגט פריער, אין פורים קומט צו עפעס אויף צו ווייזן אז מען גייט חוגג זיין, מיט דעם איז מען חוגג דעם ענין פון הדר קבלוה ברצון. אבער מצד מצוות אהבת ישראל איז נישטא קיין חיוב אז מען דארף זוכן א אידן צו מקיים זיין די מצוה פון ואהבת לרעך כמוך, נישטא קיין מצוה צו ארויסגיין אין גאס אדער גיין און זוכן א מענטשן און אים זאגן איך האב אים ליב און אזוי ווי מיר. דער חידוש אין דער מצוה איז דא א זאך וואס איז שוין געווען פון פריערט אהבת ישראל א גאנץ יאר, פורים קומט צו, משלוח מנות איש לרעהו, מען דארף זיך משתדל זיין זיך צו געפינען רעהו, און דורך משלוח מנות צו ארויסברענגען בפועל און אין אן אופן אז מען זאל עס קענען גלייך נוצן, נישט געלט, דעם מען זאל גלייך קענען נוצן דעם ואהבת לרעך כמוך, ווי די גמרא זאגט אין תענית, אויף וואס דארף מען געבן? אבער אז מען דארף געבן משלוח מנות איז געבן עסנווארג ער זאל קענען גלייך עס נוצן, נישט געלט ער זאל דארפן גיין קויפן. זעען מיר אז אויך אין משלוח מנות, אז ס'איז דא א זאך וואס איז א גאנץ יאר איז דאס דא דער ענין, ווי דער מנות הלוי שרייבט אז דער ענין איז מרבה זיין שלום ורעות, עס קומט אבער פורים איז דא א הוספה אין דעם, ערשטנס אז מען דארף געבן נישט געלט מען דארף געבן עסן, און צווייטנס אז מען דארף גיין זוכן, מען דארף זוכן צו מקיים זיין די מצוה, א גאנץ יאר איז דא קיין מצוה נישט, טרעפסט א אידן, האב אים ליב, טרעפסט נישט קיין אידן, ווייזט אים נישט ארויס אז דו האסט אים ליב, ס'איז נישטא וועמען צו ווייזן. פורים דארף מען יא גיין זוכן. האבן מיר שוין אין די צווייטע זאך אין דעם אין דעם ענין פון פורים, סיי די מגילה און סיי משלוח מנות דעם ענין וואס איז געווען פון פריערט און ס'קומט צו א הוספה, און איצט וועט מען זען אויך ביי מתנות לאביונים אז אין דעם איז אויך דא דער ענין פון ארויסברענגען דעם ענין פון מזכיר זיין דעם ענין פון הדר קיבלוה ברצון. ווי זעט מען דאס אין מתנות לאביונים? דער ענין מתנות לאביונים איז דאך דער ענין פון צדקה, ווי דער מגן אברהם דער רבי ברענגט אראפ, דער מגן אברהם זאגט און דער מהריל, א מורא'דיגע זאך אז מתנות לאביונים דארף זיין פון די אייגענע געלט און נישט נעמען פון מעשר געלט. זאגט דער רבי דער ענין אז צדקה איז א מצוה בכל השנה כולה, און פורים קומט צו נאך א יתרון מ'זעט דא אויכעט אז ס'איז דא א זאך וואס איז א גאנץ יאר, און ס'איז דא א חידוש אין דעם. וואס איז דער חידוש אין פורים? אז ס'איז נישט גענוג דאס וואס בשעת ער טרעפט אן עני איז ער מקיים די מצוה פון פתוח תפתח און נתון תתן, א גאנץ יאר ער טרעפט א עני איז דא א מצוה פתוח תפתח, ס'איז דא א מצוה נתון תתן. נאר פורים איז קומט צו, נאר ער דארף עס זוכן, ער דארף עס זוכן און געפינען, און צוויי עניים, מתנות לאביונים, מ'דארף געבן צוויי, און זיי געבן באופן פון מתנות, און מען דארף אים געבן א ענין פון מתנות אויף א ברייטערן אופן מער ווי מען גיבט א גאנץ יאר, זעהן מיר אין די אלע דריי זאכן אט דעם ענין, און דער רבי לייגט צו זייער געשמאק, און דאס איז מודגש אויך אין די ווערטער וואס עס שטייט אין מגילה, קי וואס די גמרא זאגט אין שבת, קיימו מה שקיבלו כבר, ס'איז נישט קיין נייע זאך די דריי זאכן, ס'איז געווען און ס'איז דא א הוספה אין פורים, דאס זענען ענינים וואס קיבלו, וואס קיבלו כבר, וואס מען איז אין זיי מחויב און מען טוט זיי בלאו הכי, א גאנץ יאר דארף מען עס טון, בפורים אבער קומט אין זיי צו דער ענין פון קיימו, דער אויפטו פון קיום וחיזוק, און אין ביידע קווין, מען זעט אין די דריי זאכן וואס מען טוט, איז דא ביידע קווין מיט דא דא, ס'איז דא סיי בין אדם לחבירו און סיי בין אדם למקום. פשוט געוואלדיג געשמאק ווי דער רבי ברענגט עס ארויס, א קיום והוספה פון א ענין אין תורה כפשוטו, כתיבה וקריאת מגילה, און דורך דעם אויך איז דא דער שבח ושירה לה', מער ווי אין אנדערע ימים טובים, וואס דאס איז ברענגט ארויס דעם ענין פון בין אדם למקום, ווי געזאגט פריערט אז מען לייענט אפילו ביינאכט די מגילה, און ס'איז א ענין פון שבח ושירה לה', דערנאכדעם וואו זעט מען בין אדם לחבירו, און א הוספה פון פעולה און השתדלות מיוחדת אין דעם ענין פון ואהבת לרעך כמוך, און מצוות הצדקה, וואס דאס ווערט געמאכט פון די אנדערע צוויי זאכן, פון משלוח מנות איש לרעהו, און מתנות לאביונים וואס דאס ווייזט אויף בין אדם לחבירו, זעט מען דא ביידע זאכן, מען זעט אז אין די דריי זאכן ווערט ארויסגעברענגט די מורא'דיגע זאך, דער חידוש אין פורים אויף א גאנץ יאר, סיי בין אדם למקום און סיי בין אדם לחבירו, ממילא איז פארשטאנדיג יעצט אז די שאלה גייט אראפ דאס וואס מען האט געפרעגט אז וואו זעט מען אז מען איז נישט חוגג דעם ענין עיקרי פון אז די אידן האבן מקבל געווען די תורה בשמחה און מיט זייער רצון. אות ג. יעצט האט מען געזאגט ווי דער רבי האט געזאגט אנהייב פון די שיחה האט דער רבי געברענגט ווי די אנדערע מפרשים לערנען, לכאורה וועט דער תירוץ נישט זיין נישט זיין גענוג פאר דעם. אות ג. מען קען אבער פרעגן. אויף משלוח מנות ומתנות לאביונים געפינט מען אנדערע טעמים. דער רבי ברענגט אראפ דעם תרומת הדשן, ביי משלוח מנות זאגט דער תרומת הדשן כדי שיהא לכל אחד די וסיפק לקיים הסעודה כדינא, וואס איז דער ענין פון משלוח מנות? אז יעדער איינער זאל האבן צו קענען מקיים זיין די סעודה פון פורים. כדמשמע בגמרא, בפרק קמא, די גמרא אין מגילה אין ערשטן פרק, דערציילט א מעשה. דאביי בר רבין, ורב חנינא בר רבין, מחלפי סעודתייהו להדדי, ונפקו בהכי משלוח מנות. אביי בר רבין און רב חנינא בר רבין האבן נישט געהאט וואס צו שיקן ווייל עס איז געווען ארמע לייט, האבן זיי גענומען יעדער איינער האט גענומען זיין סעודה און געגעבן דעם ברודער, עס איז געווען צוויי ברידער, און ער האט געגעבן דעם אנדערן. זאגט דער זאגט דער אויף דעם דער תרומת הדשן, אלמא זעה איך דאך פון דעם דטעמא משום סעודה היא, אז דער גאנצער טעם וואס איך מאך משלוח מנות איז צוליב די סעודה. ועל דרך זה בנוגע מתנות לאביונים איז משמע בכמה מקומות אז דאס איז כדי זיי זאלן האבן גענוג אויף סעודת פורים, ס'איז נישט קיין זאך וואס דו גיבסט אים ער זאל האבן אויף שפעטער, ער זאל האבן אויף מארגן, דער ענין פון משלוח מנות איז ווי געזאגט פריער, זאגט דער זאגט דער פון די גמרא פון פון מגילה אז דער ענין אז מען זאל האבן אויף א סעודה, דער ענין פון מתנות לאביונים איז ברענגט זיך אויכעט אין אסאך ערטער אז אויכעט זאל האבן גענוג אויכעט אויף סעודת פורים. זאגט דער רבי לפי דעות אלו, אויב איך זאג איך אויב איך זאג אויב לויט די דעות, אז תוכנם ועניינם פון די מצוות איז דער קיום פון סעודת פורים, און צוליב דעם איז די השתדלות במצוות אלו, כאטש אז בדרך ממילא איז מען דערמיט מקיים אויך מצוות ואהבת לרעך כמוך ומצוות הצדקה, לויט די דעות, דער תוכן פון די מצוה איז אז ער זאל האבן אויף סעודת פורים, סיי משלוח מנות און סיי מתנות לאביונים. פארשטייט זיך אז בדרך ממילא איז מען איז מען יוצא אויכעט די מצוה פון ואהבת לרעך כמוך, און אויכעט דעם ענין פון צדקה, ער גיט אים משלוח מנות און ער גיט אים צדקה, און איז אין זיי דאך נישט ניכר און מודגש דער קיימו מה שקיבלו כבר. לויט די סברה פאלט דאך אראפ דער ענין אז מען זעט נישט אין דעם דעם ענין, לויט ווי מיר האבן געזאגט פריערט אז דאס איז א ענין פון אהבת ישראל, און ס'איז א ענין פון צדקה און מער ווי א גאנץ יאר, און מען זעט אין דעם דעם ענין פון סיי בין אדם לחבירו און סיי בין אדם למקום, ברענגט דאס ארויס דעם ענין פון ס'איז ניכר און מודגש אין דעם דער קיימו מה שקיבלו כבר, אבער לויט די דעות זעט מען עס דאך נישט. במילא בלייבט דאך צוריק די קשיא, פארוואס זעט מען נישט עפעס אז מען זאל ארויסברענגען, עס ווערט מען זאל מדגיש זיין, עס זאל זיין ניכר פאר יעדן איינעם אז מען מאכט זאכן אין פורים אויף דעם זכר און אויף די שמחה אז קיימו מה שקיבלו כבר. אות ד'. יעצט ווי געזאגט פריער, דער רבי וועט אריינגיין אין אן אריכות אין דעם שיטת הרמב"ם, און נאכדעם וועט דער רבי וואס איז א שאלה דארט וואס איז נישט פארשטאנדיג, נאכדעם וועט ווערן פארשטאנדיג אלס ווי דער רבי וועט עס מסביר זיין מיט א געוואלדיגן חידוש וואס איז דער ענין פון משתה פון פון פורים, דער ענין ווי מען דארף זיין פרייליך אין פורים. אות ד' וועט מען דאס פארשטיין ובהקדים, מיט דאס מסביר זיין, לויט די שיטות דארף מען דאך מסביר זיין וואו זעט מען דעם ענין פון די די דער די הדגשה און די שמחה און דעם חוגג זיין דעם ענין פון קיימו מה שקיבלו כבר. ס'איז דאך אין פורים איז דאך עס געווען פון די גרעסטע זאכן וואס ס'קען זיין, קבלת התורה, וואס קען זיין גרעסער ווי דעם? אות ד', וועט מען דאס פארשטיין ובהקדים, אז אויך דעת הרמב"ם איז משמע כנ"ל, דער רמב"ם האלט אויך אזוי ווי דעם אזוי ווי דעם דער תרומת הדשן, אז די מצוה פון מתנות לאביונים איז נישט נאר אלס מצוות צדקה, ווי גערעדט לויט דעם ערשטן שיטה, ועל דרך זה בנוגע משלוח מנות כדלקמן, אז אין די ביידע איז די איז די מצוה פון מתנות לאביונים איז נישט נישט נאר אלס א מצוה פון צדקה וזה לשון ועל דרך זה בנוגע משלח מנות אחד וזה לשון הרמבם דאס איז לשון הרמבם אין הלכות מגילה דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון פונעם רמבם מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודות ובשלח מנות לרעיו ס'איז א ס'איז בעסער אז א מענטש זאל מרבה זיין אין מתנות לאביונים ווי ער זאל מרבה זיין אין מאכן א גרויסע סעודה און שיקן מתנות און שיקן משלוח מנות, בעסער אז ער זאל מאכן מתנות לאביונים, פארוואס? ווייל שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, ס'איז נישטא קיין גרעסערע שמחה ווי משמח זיין די הארץ פון ארמעלייט און יתומים און אלמנות און גרים, פארוואס? שהמשמח לב האומללים האלו, דער וואס איז משמח די הארץ פון די אומגליקליכע מענטשן, דומה לשכינה, איז ער דומה צו דעם אייבערשטן, שנאמר, שטייט א פסוק אין ישעיה, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים, צו באלעבן דעם דעם מוט פון די געפאלענע, און צו באלעבן די הארץ פון די צוקלאפטע. איז זאגט דער רבי אז פון דעם קען מען זען אז דער רמב"ם האלט אז דער ענין פון מתנות לאביונים איז

דערפאר ווען ער גיט ווען ער גיט עס איז אזוי איז ער גלייך צו די שכינה, א מעלה וואס איז דא ביי דער מצוה פון צדקה פון כל ימות השנה. אויב דער רמב"ם האלט אז דער תוכן פון מתנות לאביונים איז צדקה און לויט דעם איז מען דומה לשכינה, איז דאך עס א מעלה פון צדקה א גאנץ יאר. האט ער דעם ענין די מעלה לשמח לב עניים און דומה לשכינה געדארפט אריינשטעלן בעיקר במקומו אין הלכות מתנות עניים, ווען דער רמב ם לערנט אין הלכות מתנות עניים און ער דערציילט דארטן די מעלה פון דעם ענין פון צדקה, האט ער געדארפט דארט אריינשטעלן אז איינער וואס טוט צדקה יעמאלט איז ער דומה לשכינה. אויב איך זאג אז דער רמב ם נוצט עס נאר אויף צדקה, האט דאס געדארפט גיין אין די הלכות פון א גאנצן יאר, נישט נאר אויף פורים, וואו ער רעדט וועגן די מעלה פון נתינת הצדקה בכלל. און דער רבי ענדיגט צו די שאלה, וואס איז די שייכות דערפון דווקא צו פורים און הלכות מגילה? וואס ברענגט ער עפעס דווקא ביי הלכות מגילה און צו פורים און הלכות מגילה, ברענגט ער אז ווער ס'גיט, ווער ס'משמח די לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, איז דומה לשכינה. איז דאך נישט פארשטאנדיג, מוז מען צוקומען צו א מסקנא אז דער רמב ם האלט אז ס'איז נישט נאר א ענין פון צדקה, ווייל אויב ס'איז א ענין פון צדקה האט עס געדארפט שטיין אין די הלכות פון הלכות מתנות עניים. און אזוי אויך לאידך גיסא, פון צווייטע זייט קען מען אויך פרעגן די זעלבע זאך, די מעלות אין נתינת צדקה וואס ער ברענגט אין הלכות מתנות עניים, ער ברענגט דארטן א מורא'דיגע מעלה אין הלכות מתנות עניים, שרייבט ער אין ישראל נגאלין אלא בצדקה,

איז נישט נאר א מצוה פון צדקה, נאר ס'ליגט אין דעם אינגאנצן א אנדערע סארט זאך, צו משמח זיין לב עניים. ממילא האלט דער רמב ם, פונקט ווי מ'האט געזאגט, אז לויט די מפרשים וואס האלטן אז ס'איז נישט נאר א ענין פון צדקה, ווי געברענגט פון דעם תרומת הדשן, ממילא בלייבט דאך צוריק די שאלה, וואס, וואו זעט מען דעם ענין פון מדגיש זיין, ס'זאל זיין ניכר דעם ענין פון די שמחה פון קיימו מה שקיבלו כבר, אז קיבלו, זיי האבן עס ערשט מקבל געווען מתוך רצון. דער רבי איז מסיים, מוז מען זאגן לדעת הרמב ם, אז כאטש מיט געבן מתנות לאביונים בפורים, איז מען מקיים אויך די מצוות הצדקה, פארשטייט זיך אזוי, מ'איז זיכער יוצא די מצוה פון צדקה, אבער וואס דער תוכנו ועניינו פון מתנות פון מצוות מתנות לאביונים בפורים, איז נישט נאר דער ענין פון צדקה. לויט ווי מ'האט ערשט געלערנט, מוז מען קומען צו, מיט די צוויי שאלות וואס מ'האט געפרעגט, מוז מען קומען צו א מסקנא, אז דער רמב ם האלט אז אז די מצוה פון מתנות לאביונים בפורים איז נישט נאר דער ענין פון צדקה צו ממלא זיין די מחסורו פון די צרכי העני כפשוטו, צו ממלא זיין וויפיל דער עני דארף האבן, נאר ובעיקר דעם קיום ענין השמחה פון עני, לשמח לב עניים. דער ענין פון די מחסורו איז גייסט און גיסט אים אביסל, און ער האט שוין, ער האט שוין וואס ער דארף יעצט. דא רעדט מען פון א גאנצן אנדערן ענין לויט דעם רמב ם, דער ענין איז צו מקיים זיין דעם ענין פון שמחה, ס'זאל זיין לשמח לב עניים, נישט נאר דער ענין פון די מחסורו, ס'רעדט זיך אינגאנצן אויף א אנדער סארט אופן ווי אים צו געבן. דער רבי ברענגט אראפ אויכעט פון ריטבא אין מגילה און דער רמבן אז זיי זאגן אז ס'ווייזט אויס פון זיי אויכעט אז דאס איז דער טעם פון משלוח מנות, איז קומט אויכעט אויס אז ס'איז דעם ענין פון שמחה, אז ס'האט נישט צו טון מיט דעם ענין פון צדקה, ווי ער ברענגט אראפ דער רמב"ן אין תוספתא אויף מגילה זאגט, והמותר, ער האט אוועקגעלייגט געלט און ס'איז געבליבן, אל יפול לכיס של צדקה, פארוואס? ווייל ס'האט ס'האט א דין, ס'איז אן אנדער סארט דין, ס'איז נישט דער ענין פון צדקה, ס'איז דער ענין פון משמח זיין דעם עני, לשמח לב עניים. א גאנצע אריכות דא אין די הארה אבער דאס איז די נקודה פון דעם. ממילא קומט דאך אויס פון דא, מען האט געזאגט אז ס'איז נישט נאר דער ענין פון צדקה, ס'איז דער ענין פון ברענגען שמחה, אינגאנצן אן אנדער סארט גדר, דער תוכן פון משלוח מנות און איז אויף דעם. ומהאי טעמא, איז מובן וואס דער רמב"ם איז דא כולל אין דער שמחה פון מתנות לאביונים אויך יתומים ואלמנות וגרים, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג אויכעט וואס דער רמב"ם שטעלט אריין דא אז ווי איז געווען דער לשון אז ס'איז מוטב צו געבן במתנות אביונים, ווייל די גרעסטע זאך פון שמחה גדולה ומפוארה איז צו משמח זיין לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, און ארויסלערנען פון דעם אויכעט עפעס, ולכאורה אויב זיי זענען נצרכים זענען זיי דאך אין כלל פון אביונים ועניים. פארוואס טיילט ער זיי אויס באזונדער? ס'איז דאך דא א ענין וואס מ'דארף געבן צדקה. איז אויב איך זאג אז מ'דארף געבן צדקה זענען זיי אלע די זעלבע זאך, וואס איז דער חילוק פון א, וואס איז דער חילוק צו ער איז א עני, צו ער איז א יתום, צו ער איז א אלמן, צו ער איז א אלמנה, צו ער איז א גר? פארוואס טיילט ער זיי אויס באזונדער? און אויב זיי זענען נישט נצרכים, אויב זיי דארפן נישט קיין געלט, און דארפן נישט אנקומען צו צדקה, פארוואס רעכנט זיי דער רמב"ם בשייכות צו דער מצוה פון מתנות לאביונים? ממה נפשך, אויב זענען עניים זענען זיי דאך אלע די זעלבע זאך, אויב זענען נישט קיין עניים פארוואס איז דא א מצוה צו געבן זיי מתנות לאביונים? אבער לויט ווי מ'האט ערשט געלערנט אינעם רמב"ם ווי דער רמב"ם טייטשט אויס די מצוה פון מתנות לאביונים, איז על פי הנ"ל איז אבער אז דער גדר ותוכן המצוה פון מתנות לאביונים איז בעיקר לשמח לב וכו', נישט נישט דער ענין ווי געזאגט פריער אז ס'איז נישט דער ענין פון די מחסורו ס'איז נישט דער ענין צו ער דארף צו ער דארף נישט דאס איז דער ענין אויף לשמח לב וועמען דארף מען משמח זיין האט עס במילא א שייכות צו אלע אומללים האלו האט עס א שייכות צו די אלע אומגליקליכע ווי דער רמב"ם זאגט דעם לשון שהמשמח לב האומללים ועל דרך הצחות דער רבי זאגט על דרך הצחות אין דעם פרט פון שמחה זענען זיי אלע עניים ונצרכים, ס'קען טאקע זיין אז זיי האבן געלט, איי וואס דארף מען זיי געבן מתנות לאביונים? זאגט דער רמב"ם איז מדגיש אז דער ענין דער תוכן פון דעם איז דער ענין פון לשמח, אז דו קומסט אריין צו א מענטשן, קומסט אריין צו א מענטשן וואס ער איז א גר אדער ער איז א יתום אדער א אלמנה, ער האט ער האט אויף די סעודה, אלס איז פיין, אבער דער קומען אליין און ברענגען אים די מתנות לאביונים ברענגט אריין אין אים א ענין פון שמחה, דאס איז דער גדר פון משלוח מנות. ווי דער רבי זאגט אין דרך הצחות, אז אין דעם פרט פון שמחה זענען אלע עניים ונצרכים. דער רבי זאגט נאך מער, פון לשון הרמב ם איז מובן אז אלע דריי עניינים, אסאך טיפער נאך, אז אלע דריי עניינים, סיי סעודתו, סיי שילוח מנות לרעיו, און סיי מתנות לאביונים, איז עניינם ותוכנם שמחה, נישט אן אנדער עניין. פון רמב ם וועט אויסקומען אז די אלע דריי זאכן סיי די סעודה וואס ער מאכט און סיי דער משלוח מנות און סיי מתנות לאביונים ביז יעצט האט מען גערעדט נאר וועגן משלוח מנות יעצט זאגט ער אויף אלע דריי זאכן איז דער ענין פון שמחה און דער רבי איז מדגיש נישט אן אנדער ענין נאר היות אז אין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים דעריבער מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים פארוואס איז דאס דער רמב ם מדגיש דווקא ביי מתנות לאביונים דעם ענין פון שמחה, ווייל ווען איז דער שמחה גדולה ומפוארה אויף לשמח לב עניים, איז דאס ווען ביסט מרבה אין מתנות לאביונים, אבער דער ענין פון די סעודה און דער ענין פון משלוח מנות, אלע זענען אין דעם זעלבן דרגה, אז ס'דארף זיין דער ענין, ס'איז מודגש אין דעם, דער תוכן איז דער ענין פון לשמח, און ווי געזאגט פריערט, אויב אויב זענען עניים זענען אלע מחויב, אויב זענען נישט קיין עניים איז קיינער נישט מחויב אים צו געבן, וואס איז דער ענין פון משלוח מנות ומתנות לאביונים? איך גיב זיי אויס ווייל זיי זענען עניים יתומים אלמנות וגרים, ווייל זיי דארפן האבן דעם ענין פון שמחה, ס'איז נישט, מוז נישט זיין אז זענען נצרכים און מ'דארף זיי געבן געלט, אדער משלוח מנות, אדער מתנות לאביונים. האבן מיר געלערנט ביז יעצט, דער רבי האט געפרעגט א געוואלדיגע שאלה, ווי קומט דאס אז מ לכאורה זעט מען נישט אין די מגילה דעם ענין פון דעם עיקרדיגן ענין וואס איז געווען קבלת התורה, יעמאלט איז דאס געווען בשמחה און ס'איז געווען מיט א ענין פון ברצון, און דער רבי האט מסביר געווען אז מ'זעט דאס יא אין די דריי זאכן אין מגילה משלוח מנות און מתנות לאביונים, אבער לויט די אנדערע שיטה וואס זיי זאגן אז משלוח מנות און מתנות לאביונים, און אזוי האלט דער רמב ם אויכעט, איז אין דעם איז דא אין דעם דער ענין פון אז ס'איז נישט רעדט זיך נישט וועגן דעם ענין פון צדקה ס'רעדט זיך וועגן דעם ענין פון שמחה קומט דאך ווייטער אויס אז ס'איז נישטא די הדגשה דא אין דעם ענין פון מדגיש זיין דעם ענין פון הדר קיבלוה ווי דער לשון איז קיימו מה שקיבלו כבר אז אז זיי האבן עס גענומען בשמחה וברצון זאגט דער רבי דארף מען פארשטיין בנוגע צו דער סעודה א שאלה אויפן רמב ם בנוגע צו דער סעודה איז מובן אז ענינו איז שמחה ס'איז פארשטאנדיג אז דער ענין פון סעודה איז שמחה, ווי דער ס'שטייט קלאר, אין שם שמחה גדולה ומפוארה, אלא לשמח לב עניים, מוטב לאדם להרבות במתנות עניים, ס'זאל זיין א סעודה וואס זאל זיין בשמחה. איז פארשטאנדיג. אבער דער רמב ם, פון וואנעט נעמט אבער דער רמב ם אז דער תוכן וגדר פון משלוח מנות ומתנות לאביונים איז אויכעט בעניינם שמחה? אפשר דאס איז נישט דער דין פון שמחה, ס'איז דער דין פון צדקה, און מיט א הוספה ווי דער רבי האט געזאגט פריערט אז דער דין פון צדקה איז א גאנץ יאר אז מען טרעפט א עני איז דארף מען אים געבן, און פורים איז דא א מצוה צו גיין אים זוכן. לויטן רמב ם קומט אויס אז ס'איז א ענין פון שמחה, פרעגט דער רבי פון וואנעט נעמט עס דער רמב ם אז די צוויי זאכן זענען א ענין פון שמחה און נישט קיין ענין דווקא פון מצוה פון צדקה. אויך דארף מען פארשטיין נאך א שאלה וועגן רמב ם, וואס איז טאקע די שייכות פון דעם שהמשמח לב האומללים האלו איז דומה לשכינה, וואס איז די שייכות דא דומה לשכינה? פארוואס איז דאס דווקא צום תוכן המצוה פון מתנות לאביונים? פארוואס ברענגט דאס דער רמב ם דא דווקא אז נאר דא איז ער דומה לשכינה? דער ענטפער וועט זיין געוואלדיג צום סוף שיחה. לכאורה איז דאס שייך ביי יעדער נתינת צדקה, וואס איז מובן אויך פון פסוק וואס דער רמב ם ברענגט, און פון דעסטוועגן דערמאנט נישט דער רמב ם די מעלה דומה לשכינה בנוגע צו צדקה בכלל כנזכר לעיל, אין הלכות מתנות עניים ברענגט ער עס נישט, כאטש אז ער ברענגט דארטן דעם פסוק להחיות רוח שפלים ברענגט ער יא, ווער איז דער להחיות רוח שפלים? דער אייבישטער, האט ער דאך געדארפט שרייבן דארטן אויכעט דומה לשכינה, איז דא א פסוק להחיות רוח שפלים און דו טוסט עס אויכעט, ביסטו דומה לשכינה. און וואס איז דער ענין פון דומה לשכינה דווקא דא ביי פורים? איז דא צוויי שווערע שאלות אויף דעם ענין אויפן רמב ם, וואס דער רמב ם לערנט ארויס לכאורה אז סיי משלוח מנות און סיי מתנות לאביונים איז אויכעט אין דעם ענין פון מדגיש זיין דעם ענין פון שמחה און נישט דעם ענין פון די מצוה פון צדקה דווקא, און די זעלבע זאך אויכעט פון וואנט נעמט דער רמב ם דעם ענין אז דומה לשכינה דווקא דא, פארוואס דווקא דא? לכאורה האט דאס געדארפט שטיין דארטן, און דארטן ברענגט ער דאך דעם פסוק פון להחיות רוח שפלים. מילא בלייבט דא די צוויי שאלות אויפן רמב ם וואס מ'האט ערשט געפרעגט, און ס'בלייבט אויכעט די שאלה וואו זעט מען ארויס די הדגשה און דעם עיקר פון מדגיש זיין און זיך פרייען און חוגג זיין ספעציעל אויף דעם ענין פון קיימו מה שקיבלו כבר אז מ'האט עס מקבל געווען ברצון, און ווי דער רבי האט געזאגט אנהייב דעם חילוק וואס די חילוק פון אונס ביז רצון, אונס טוט מען וויפיל מ'מוז, ס'קומט צו רצון טוט מען אז איינער טוט א זאך וואס ער וויל ער האט א געשמאק אין דעם טוט ער עס אסאך אסאך מער ווי מ'האט געפאדערט פון אים. אות ה' בנוגע צו משלוח מנות, דער רבי וועט פרובירן צו ענטפערן וועגן משלוח מנות און מתנות לאביונים, אז לכאורה וואלט מען קענען טרעפן א ענטפער אויף דעם, אבער דער רבי וועט עס אפפרעגן. בנוגע צו משלוח מנות יש לומר, אז דער רמב ם לערנט אז טעמו איז, וואס איז דער טעם פון משלוח מנות? כנזכר לעיל, פארזארגן אז א צווייטער זאל האבן אויף סעודת פורים. לכאורה קען מען לערנען אז דאס איז דער טעם פונעם רמב ם פארוואס מען מאכט משלוח מנות. וואס דאס איז אזוי ווי דער תרומת הדשן, וואס דאס איז א טייל פון דעם חיוב פון זיין אייגענער סעודה, ווי דער רמב ם זאגט, געוואלדיג ווי דער רבי ברענגט ארויס דא וואס ס'קען זיין דעת הרמב ם, אז דער רמב ם האלט אז דער טעם פון משלוח מנות איז אז דער ענין איז אז ס'זאל זיין א חלק פון חיוב פון זיין אייגענער סעודה, ווען איז זיין אייגענע סעודה ווי ס'דארף צו זיין אין א ענין אז יוצא מיט סעודת פורים, אז ער זעט אז א צווייטער זאל אויכעט האבן אויף סעודת פורים. ווי דער רמב ם זאגט אליין, דער רמב ם זאגט קלאר, לכאורה וואלט מען קענען טייטשן אז דאס מיינט דער רמב ם אין דעם ענין פון משלוח מנות. דער רמב ם זאגט, לשון פון רמב ם, כיצד חובת סעודה זו שיאכל, און ער איז ממשיך גלייך אין דער זעלבער הלכה, וכן חייב אדם לשלוח שתי מנות וכולי, ס'איז דא א מצוה אויף א מענטשן ער איז מחויב צו שיקן צוויי מנות, צוויי זאכן, ס'איז ווי מען ניצט אין די וועלט צוויי ברכות, צוויי מנות, וואס ואם אין לו, וויאזוי אויב ער האט נישט, ער האט נישט וואס צו שיקן, איז מחליף עם חברו, זה שולח לזה סעודתו, וזה שולח לזה סעודתו. אויב ער האט נישט, בייט ער איבער זיין סעודה מיט זיין מיט זיין שכן, מיט זיין חבר'ס סעודה. דאס איז זיין משלוח מנות, איש לרעהו, אזוי ווי די גמרא האט דערציילט דארטן, ווי גערעדט ווי די גמרא האט דערציילט. ואם אין לו מחליף עם חברו זה שולח לזה סעודתו וזה שולח לזה סעודתו. וואס סעודת פורים איז דאך א ענין פון שמחת מצוה. וואס איז שמחת מצוה? ס'איז משתה ושמחה. דער ענין פון דער ענין פון די סעודה מיט די אלע זאכן איז דאך א ענין פון פון א שמחה. במילא ווערט דאך ווערט דאך דא קומט אויס אז מען קען לערנען לויטן רמב ם אז דאס איז ביי אים דער טעם אויף משלוח מנות און ער זאגט קלאר אז א מענטש דארף שיקן אלעמאל טאמער האט ער נישט זאל ער זיך בייטן מיטן שכן ווייזט דאך אויס אז דער ענין הבית אז ס'זאל זיין ביים שכן אויכעט דער ענין פון שמחה איז זיין שמחה ווערט פולפילט ווי ס'דארף צו זיין אז יענער האט שמחה ועל דרך זה יש לומר אויך במתנות לאביונים אז דאס איז פארבונדן מיט חיוב משתה ושמחה שעליו, ס'איז זיין סעודת פורים, ווען ווערט דער סעודת פורים זיינער ווי ס'דארף צו זיין, אויב ער גיט דאס א צווייטן אויכעט? דער רבי לייגט צו די הערות זייער געשמאק, אז דער חילוק קען נאר זיין אז ביי ביידן איז דאס א ענין פון ממלא זיין זיין סעודת זיין סעודת מצוה, די משתה ושמחה זאל זיין ווי ס'דארף צו זיין איז ער משתף א צווייטן אויכעט, ס'איז דא אבער א געוואלדיגע חילוק, משלוח מנות ומתנות לאביונים איז נישט די זעלבע זאך, משלוח מנות איז דאס איש לרעהו אויכעט צו אויכעט צו גבירים, ס'האט נישט צו טון דווקא צו א עני, מתנות איז רק לאביונים די עניים וואס זיי דארפן אנקומען וואס זיי דארפן אנקומען צו דעם, זיי האבן נישט אויף די זיי האבן נישט אויף די סעודה. איז דער רבי ברענגט ארויס ווי דער רמב ם איז מדגיש דא אז דער ענין פון סעודת ווי איז מען מקיים די סעודת פורים און די שמחה ווי ס'דארף צו זיין אז ס'איז נישט נאר שמחת כריסו אז ער שיקט משלוח מנות ומתנות לאביונים יעמאלט ווערט עס א חלק פון זיין שמחה און ער איז מקיים די די משתה ושמחה וואס שטייט אין אין מגילה אז מ'דארף מאכן ימי משתה ושמחה ווערט עס פולפילט אויפן גרעסטן אופן אז יענער האט אויך לכאורה וואלט מען געקענט זאגן אז דאס איז דער טעם פון דעם רמב ם, אז דער רמב ם זאגט אז ס'איז יא א ענין פון שמחה און נישט נאר שמחה ביי יענעם, נאר ס'פילט אויס די שמחה ביי זיך אויכעט. ווי דער רמב ם האט שוין געזאגט בנוגע צו שמחה ביום טוב, מען קען עס ארויסלערנען אויכעט ווי דער רמב ם לערנט אין הלכות יום טוב. דער רמב ם זאגט דער לשון פון רמב ם, וכשהוא אוכל ושותה, חייב להאכיל, לגר, ליתום ולאלמנה, עם שאר העניים האומללים. אז ס'קומט יום טוב און ער עסט דארף מען געבן עסן אויכעט דעם גר, יתום, אלמנה, מיט די אלע אנדערע ארמע לייט וואס זענען אומגליקליכע, אבל מי שנועל דלתות חצרו, איינער וואס פארשליסט זיינע טירן, ואוכל ושותה הוא ובני ביתו, ער מיט זיינע קינדער עסן און טרינקען, ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש, ער גיט נישט קיין עסן און טרינקען צו עניים און צו פארביטערטע מענטשן, זאגט דער רמב ם, אין זו שמחת מצוה, ס'איז נישט קיין שמחה, ס'איז נישט קיין שמחת מצוה, ווען ער זיצט און עסט מיט זיינע קינדער און ער האט הנאה און האט פארשלאסן די טירן, ער לאזט נישט קיינעם אריינגיין און ער גיט נישט קיינעם, ענדיגט צו דער רמב ם מיט א לשון מבהיל, אלא שמחת כרסו כולו, ס'איז א שמחה פון זיין בויך. ער איז נהנה, ער זיצט און עסט, און ער האט קיינעם נישט אין זינען. עיין שם זאגט דער רבי, קוק אריין אין רמב ם וועסט זען דעם לשון דארטן. ממילא קומט אויס פון דא אז דער ענין פון משלוח מנות און די סעודה און די מתנות לאביונים אלע זאכן, די משלוח מנות און מתנות לאביונים איז א חלק פון זיין סעודה פון זיין שמחה אז יענער קען אויכעט מאכן, ס'איז נישט ווי דער לשון אין אין הלכות יום טוב אז חס ושלום ווען ער זיצט און עסט אליין איז ער א שמחת כרסו, אז איינער קומט פורים און עסט אליין איז דאס אויכעט דאך די זעלבע זאך, דארף אויכעט רעדן פון משלוח מנות ומתנות לאביונים, אויכעט א חלק פון זיין שמחה און דער גדר פון משלוח מנות ומתנות לאביונים איז צו משמח זיין אט די אלע עניים און די אלע מרי נפש. איז אבער שווער, דער רבי זאגט אז מען קען אבער אזוי נישט לערנען, אז דאס האלט דער רמב ם אז משלוח מנות ומתנות לאביונים ווערט א חלק פון זיין סעודה. פארוואס? איז אבער שווער אזוי לערנען דא בנוגע צו מתנות לאביונים, צו מתנות לאביונים קען מען קען מען אזוי נישט לערנען, היות דער רמב ם טיילט אפ דעם דין פון מתנות לאביונים אין א באזונדערע הלכה. דער רמב ם שטעלט אריין משלוח מנות און די סעודה שטעלט ער אין איין הלכה, די הלכות איז געשריבן געווארן דער סדר פון הלכות איז פון רמב ם אליין, איז די משלוח מנות און סעודה איז ביחד. אבער די מתנות לאביונים שטעלט ער אין א אנדערע הלכה, איז אויף משלוח מנות וואלט איך געקענט זאגן אז ס'איז טאקע דער משלוח מנות איז אז ס'זאל זיין אז ס'גיט א א ענין פון שמחה און ס'גיט א הוספה אין זיין שמחה און זיין און זיין מצוה אויף די שמחה פון סעודת יום טוב, אבער ביי משלוח מנות שרייבסטו דאך אין א צווייטן, ביי מתנות לאביונים שרייבסטו דאך אין א עקסטערע הלכה, איז דאך עס נישט פונקט ווי פונקט ווי דער ענין פון די סעודה, משלוח מנות איז פונקט ווי די סעודה אז ס'איז משלים דיין סעודה, אבער נישט מתנות לאביונים. ווי דער רמב ם שרייבט אין די קומענדיגע הלכה, וחייב לחלק לעניים ביום הפורים וכו', נישט ווי דער דין פון משלוח מנות וועלכן ער שרייבט בהמשך אין איין הלכה מיט מצוות הסעודה, ממילא און אזוי זאגט ער אין שלחן ערוך ברענגט זיך אויכעט אראפ די זעלבע זאך, ממילא קען מען אויף משלוח מנות קען מען עס נישט לערנען, אויף מתנות לאביונים קען מען נישט לערנען אז דער רמב ם האלט אז דאס ווערט א חלק פון זיין. סעודה פון זיין מצוה ווי ער פארפילט, ווי ער פירט אויס די מצוה פון די סעודה און שמחה, מה שאין כן משלוח מנות קען מען יא, בפרט אז ער דערמאנט נישט אין דער הלכה און אין דער הלכה שלאחר זה בנוגע צו מתנות לאביונים, ער דערמאנט בכלל נישט אין די הלכה פון משלוח מנות און סעודה וואס אין איין הלכה דערמאנט ער נישט בכלל דעם גאנצן ענין פון מתנות לאביונים. און ער זאגט נישט דארט אין ביידע הלכות זאגט ער נישט וכשאוכל ושותה וכו' וכיוצא בזה ווי ער זאגט אין הלכות יום טוב ער דערמאנט עס נישט ביי מתנות לאביונים אז אז איז ביי משלוח מנות איז פארשטאנדיג ס'גייט צוזאמען מיט סעודה עס קומט אונז ווייזן אז ס'א חלק פון זיין סעודה ביי מתנות לאביונים נישט אין די הלכה וואס ער רעדט אין די צווייטע הלכה מתנות לאביונים און נישט אין די קומענדיגע הלכות דערמאנט ער נישט כשאוכל ושותה וכיוצא בזה זעה איך אז מתנות לאביונים איז נישט קיין ענין וואס איז א ענין אויף שמחה נאר ס'קומט אויס לויט דעם רמב ם קען זיין אז ס'איז א ענין פון צדקה פון דעם איז מובן אז דאס איז א באזונדער ענין וואס האט נישט צו טון מיט חיוב סעודתו משתה ושמחה שעליו קומט אויס פון דא אז דער ענין פון מתנות לאביונים איז נישט קיין חלק פון זיין סעודה משלוח מנות אז ער גיבט יענעם אויף צו האבן די סעודה ווי די גמרא דערציילט אז זיי האבן זיך געביטן אדער ווי די הלכה אין רמב ם אז מ'דארף זיך בייטן איז דאס נאר אויף דעם ענין פון משלוח מנות אבער מתנות לאביונים קען איך עס נישט זאגן. נאכמער, לפי הנל קומט אויס אז משלוח מנות און מתנות לאביונים זענען נישט קיין באזונדערע עניינים בפורים. לויט אויב איך וועל זאגן אז דער רמב ם האלט אז מתנות לאביונים און משלוח מנות איז א חלק פון זיין סעודה, זיין סעודה זאל זיין ווי ס'דארף צו זיין על פי הלכה, הונדערט פראצענט האט עס צו טון מיט משלוח מנות און מתנות לאביונים און יעמאלט ווערט פארפילט זיין מצוה אויף די סעודה, זאגט דער רבי קומט אויס אז ס'זענען נישט קיין באזונדערע עניינים בפורים, קומט אויס אז די אלע דריי זאכן זענען איין מצוה, נאר א חלק און א פרט פון דעם חיוב סעודה שלו. ס'איז דא א חיוב אויף מאכן א סעודה, ווי פארפילט מען די מצוה פון סעודה דווקא דורך מתנות לאביונים און משלוח מנות, קומט אויס אז ס'איז נישטא דא קיין דריי מצוות, בשעת ער איז נישט מקיים מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים, לויט דעם קומט אויס אז אויב ער האט נישט מקיים געווען, ער האט נישט געמאכט קיין משלוח מנות חס ושלום, ער האט נישט געמאכט קיין מתנות לאביונים, איז ער נישט יוצא כדבעי במצוות סעודת פורים, משתה ושמחה שעליו, על דרך ווי בנוגע יום טוב ווי דער רמב ם זאגט אז אויב ער עסט יום טוב אליין איז דאס שמחת כריסו און ס'איז נישט קיין שמחה פון, דער לשון איז אין זו שמחת מצוה, אזוי זאגט דער רמב ם דעם לשון. נאר שמחת כריסו, וועט דאך אויסקומען אז דא אויך איז די זעלבע זאך, אז אויב ער גיט, אויב ער גיט, אויב ער גיט נישט קיין משלוח מנות, און ער גיט נישט קיין מתנות לאביונים, איז ער נישט יוצא אין דעם שמחה פון פון מצוה, ווי איז ער נישט יוצא אין די סעודה וואס איז א מצוה צו מאכן א סעודה פורים, ווייל ס'איז די צוויי זאכן זענען א חלק פון זיין שמחה. און דער רבי זאגט, דאס קען מען דאך נישט זאגן, וואס דאס איז דאך היפך פשטות הכתוב והמבואר בכמה מקומות. אז אז וואס שטייט אין כמה מקומות אז ס'דא א מצוה פון סעודה ס'דא א מצוה פון משלוח מנות ס'דא א מצוה פון מתנות לאביונים און ס'נישט אינגאנצן מ'קען נישט זאגן אז דער משלוח מנות און מתנות לאביונים איז א חלק אין זיין סעודה וואס דאס איז היפך פשטות הכתוב והמבואר בכמה מקומות אז זיי זענען דריי באזונדערע מצוות וואס איז אויך מוכח פון לשון הרמבם אליין בנוגע צו מתנות לאביונים זאגט דער רמבם אז מוטב להרבות בזה ווייל אין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים כולו. דעם רמב ם דער רבי שלאגט אפ דעם ענין ווי ער האט געוואלט לערנען אינעם רמב ם אז מתנות לאביונים און משלוח מנות איז א חלק פון די שמחה פון די סעודה אז ער קען יוצא זיין די סעודה נאר דורך דעם. דער רבי זאגט מען קען דאס נישט זאגן, מען זעט דאך אין אלע ערטער אז ס'היפך פון דעם, עס שטייט אין אלע ערטער אז ס'איז דריי באזונדערע מצוות, קען מען נישט זאגן אז דער רמב ם האלט אז משלוח מנות ומתנות לאביונים איז דער גדר פון שמחה, און מען זעט נאך מער אינעם לשון פון רמב ם אליין העט מען זען אז דער רמב ם האלט נישט אזוי, דער רמב ם זאגט דאך דעם לשון אז אין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים כולו, האט דער רמב ם צוגעלייגט, ווען איז דאס א שמחה גדולה ומפוארה? דווקא ווען דו ביסט משמח לב עניים, יעמאלט וועט דיין שמחה זיין גדולה ומפוארה. זע איך דאך פון דא, אז אויב ער האט נישט מקיים געווען משלוח מנות ומתנות לאביונים, חס ושלום ער האט נישט געגעבן, איז זיין שמחה איז א מצוה, אבער ס'איז נישט גדולה ומפוארה. האט יוצא געווען די מצוה, אבער נישט בהידור. געוואלדיג געשמאק ווי דער רבי ברענגט ארויס אז מען קען נישט לערנען אזוי אין רמב ם. לערן נאכאמאל אינעווייניג. דער רמב ם איז דאך מדגיש, ווייל אין שם שמחה גדולה ומפוארה. ווי איז די שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים, דאס הייסט, אויך אן דעם אן געבן איז ער מקיים די מצוה פון פורים, כולל אויך דעם ענין השמחה, ער איז יוצא דעם ענין פון שמחה, נאר עס איז נישט שמחה גדולה ומפוארה, עס קומט נישט צו דער שמחה פון מתנות לאביונים, ס'איז א שמחה האט ער יוצא געווען, אבער ס'איז נישט קיין שמחה גדולה ומפוארה וואס ווען איז די שמחה ווי ס'דארף צו זיין אז יוצא זיין שמחה ווי ס'דארף צו זיין גדולה ומפוארה ווען ער מאכט קודם די שמחה צו די מתנות צו די אביונים צו די אלע צובראכענע ס'הייסט אזוי אז די שמחת סעודה האט ער און ס'איז נישט חס ושלום שמחת כריסו און אויב ער האט געגעבן מתנות לאביונים און ער געבט ווערט עס יעמאלט גרעסער ממילא קומט אויס אז מען קען נישט לערנען אין רמב ם אט דעם ענין, דארף מען דאך אבער ווייטער פארשטיין לויט די שיטה פון פונעם תרומת הדשן דארף מען דאך פארשטיין וואו איז דא די הדגשה אין פורים, וואו איז דא די הדגשה אויף דעם ענין פון הדר קיבלוה אז מען האט עס מקבל געווען ברצון ובשמחה, וואו זעט מען דעם אויף ענגליש די סעלעברעישאן, וואו זעט מען דעם חגיגה חוגג זיין דעם ענין עיקרי פון קבלת התורה, א געוואלדיגע עיקרדיגער ענין, און מען זעט גארנישט. אות ו' וועט דער רבי ברענגען דעם ענטפער, מבהיל'דיגן ענטפער, און פון דעם וועט מען זיך אפלערנען ווי מען דארף זיך פירן פורים. אות ו', יש לומר הביאור בזה בכל זה, מען קען זאגן דעם ביאור אין די אלע ענינים. דער לשון אין מגילה

איש לרעהו ומתנות לאביונים, דאס איז דער פסוק וואו מען לערנט ארויס די אלע דריי זאכן, ימי משתה ושמחה, משלוח מנות, און מתנות לאביונים. פון דעם ווארט ימי, דער רבי וועט ארויסלערנען פונעם ווארט ימי דעם יסוד אויפן גאנצן ענטפער. פון דעם ווארט ימי איז משמע אז דער חיוב פון משתה ושמחה בפורים איז נישט א פעולה וואס מען דארף טון און זמנו איז אין דעם טאג, ס'איז נישט קיין פעולה, ס'איז נישט קיין שמחה, וואס איז א פעולה, דער אייבערשטער האט געזאגט אז מען דארף זיין בשמחה, ווען איז די צייט צו עס טון, אין דעם טאג פון פורים, ניין דאס איז נישט דער טייטש פון ימי, ימי שמחה ברענגט א, ימי משתה ושמחה ברענגט ארויס אינגאנצן א אנדער סארט פארשטאנד אינעם ענין פון די שמחה פון פורים, נאר דאס איז דער גדר, ס'איז חובת היום. און דער רבי ברענגט צייכנט אן צו לקוטי שיחות חלק זיין עמוד 20 אז דער חיוב פון משתה ושמחה איז על כל היום מגילה כ'האב געלייענט מגילה איינמאל כ'האב יוצא געווען האב געמאכט משלוח מנות מתנות לאביונים האב איך יוצא געווען דער עניין פון די שמחה איז חיוב על כל היום במילא זאגט דער רבי, ס'איז נישט דער ענין וואס מ'דארף טון און זמנו איז אין דעם טאג, נאר דאס איז דער גדר חובת היום, פון וואו ווערט א ענין פון חובת היום, זאגט דער רבי א תוצאה פון דעם וואס דער יום, ימי, ווי ס'שטייט דער לשון ימי משתה ושמחה, איז ענינו משתה ושמחה. וואס איז דער ענין וואס מ'דארף האבן דעם חובת היום? ס'איז א תוצאה ווייל ס'איז א יום שמחה, דער טאג איז א ענין פון שמחה, און דער רבי וועט זאגן ווי מען זעט אז ס'איז אנדערש פון אלע אנדערע ימים טובים, פורים איז דא די העכסטע דרגה וואס ס'קען זיין אויף א אנדערש אופן אינגאנצן, פון דעם איז מובן אז אויך די אנדערע עניינים וחיובים פון ימי הפורים, יעצט וועט דער רבי ארויסלערנען אז דאס גייט נישט נאר אויף ימי ימי משתה ושמחה, נאר אז דאס איז דער ענין פון אז ס'איז דא א חיוב אין דעם טאג דארף מען זיין בשמחה, נאר דער טאג איז א שמחה'דיגער טאג, אין דעם טאג איז דא א ענין פון שמחה, נאר דער רבי וועט זאגן אז וויבאלד אז אין זעלבן פסוק שטייט אויך משלוח מנות ומתנות לאביונים, איז אין זיי אויכעט דא דער ענין ווערט נכלל אין דעם דער ענין פון שמחה. פון דעם איז מובן אז אויך די אנדערע ענינים וחיובים פון ימי הפורים, על כל פנים, די וואס שטייען בהמשך אין זעלבן פסוק, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, קומען אויך אלס תוצאה פון דעם וואס די טעג גופא זענען ימי משתה ושמחה. און דער רבי לייגט דאָס אין הערה פֿערציק, ברענגט ער אַרויס אַ ביסל אין אַן אַנדער לשון, צו זײַן אַ ביסל גרינגער צו פֿאַרשטיין, בסגנון אחר קצת, עשיית ימים אלו, דער לשון איז לעשות אותם, איז ווי מאַכט מען די טעג לימי שמחה, איז דורך דריי זאכן, משתה איז א סעודה, משלוח מנות און מתנות לאביונים, דורך דעם ווערט מקויים דער ענין פון ימי שמחה. דער רבי ברענגט אראפ אויכעט פירוש רש"י, רש"י דארט אין פסוק כ"ח, אין דעם פסוק וואס הייבט זיך אן, ער ברענגט אראפ דעם פסוק ונעשים, ונעשים משתה ושמחה ויום טוב, לתת מנות ומתנות. ווי ווערן זיי, ווי ווערט מקויים דער ענין פון ימי שמחה, משתה ושמחה ויום טוב, לתת מנות ומתנות. ממילא ברענגט דער רבי ארויס אז די אלע דריי ענינים, סיי סעודה און סיי משלוח מנות און סיי מתנות לאביונים, איז אלץ האבן אין זיך דעם ענין פון דעם ענין פון משתה ושמחה, ווי דער לשון איז ימי משתה ושמחה. דער חיוב אין דעם איז ווייל ס'איז ימי משתה ושמחה. נישט אז דו דארפסט זיין שמח אזוי ווי יום טוב, ווי דער רבי גייט ארויסברענגען דעם חילוק פון פורים ביז יום טוב. דער ענין איז אז די ימי ווערן ימי משתה ושמחה געפינט מען נישט אין אנדערע ימים טובים. אט דעם ענין אז ס'זאל הייסן ימי משתה ושמחה, דער טאג איז א שמחה'דיגער, איז נישטא אין אנדערע ימים טובים. און דאס איז די שייכות. צו קיימו מה שקיבלו כבר, יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג זייער געשמאק, וואו זעט מען דעם חגיגה, וואו זעט מען דעם ענין די הדגשה אין דעם ענין פון קיימו מה שקיבלו כבר, אז ס'איז געווען קיימו אויף א אופן מיט רצון ובשמחה, בתענוג מיט אלע סארטן לשונות. און דאס איז די שייכות צו קיימו מה שקיבלו כבר. אין דעם ענין וואס דאס זענען ימי משתה, אין דעם ענין וואס דאס זענען ימי משתה ושמחה, אין דעם ענין וואס מען רופט דאס אן ימי משתה ושמחה, ווערט ארויסגעקומען דער ענין פון קיימו מה שקיבלו כבר, דריקט זיך אויס, נאכאמאל זאגן אינעווייניג צו זיין גוט פארשטאנדיג, און דאס איז די שייכות פון קיימו את קיימו מה שקיבלו כבר, אין דעם ענין וואס דאס זענען ימי משתה ושמחה, אבער מען דארף לערנען נישט אזוי, מען דארף לערנען אזוי, און דאס איז די שייכות צו קיימו מה שקיבלו כבר, אין דעם ענין וואס דאס זיינען ימי משתה ושמחה דריקט זיך אויס דאס וואס הדר קיבלוה בימי אחשורוש, דער היפך פון אונס, ווען זיי האבן מקבל געווען די תורה מדעתם ומרצונם,

און דער אלטער רבי ברענגט זיך אראפ אין שלחן ערוך, און דערנאכדעם זאגט די גמרא גלייך נאכדעם, הכל מודים בפורים דבעינן נמי לכם, מאי טעמא? ימי משתה ושמחה. פשוט געוואלדיג געשמאק. און ממילא, איך וועל לערנען נאכאמאל דעם קטע וואס מען האט געלערנט נישט ריכטיג, מען זאל קענען פארשטיין עס גוט. און דאס איז די שייכות צו קיימו מה שקיבלו כבר אז אלע דריי ענינים האבן צוטון מיט דעם ענין פון ימי שמחה, מיט דעם איז מען חוגג דעם ענין פון קיבלו מה שקיבלו כבר, זאגט דער רבי דעם לשון אזוי, און דאס איז די שייכות פון קיבלו מה שקיבלו כבר, אין דעם ענין וואס דאס זיינען ימי משתה ושמחה, דריקט זיך אויס דאס וואס הדר קיבלוה בימי אחשורוש, דער היפוך פון אונס, ווען זיי האבן מקבל געווען די תורה מדעתם ומרצונם. דער רבי ברענגט אראפ א מורא'דיגע זאך אין הארה דרײַ און פֿערציק, ר' בעל הלכות גדולות, הלכות מגילה, קרוב לסופן, ועדיף יום פורים, זיין לשון ממש, בעל הלכות גדולות, ועדיף יום פורים ליום שניתנה בו תורה, דער טאג פון פורים איז עדיף פון דעם יום וואס דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה, געוואלדיג. אות ז, ויש לומר אז דער ענין פון קיבלו מה שקיבלו כבר דריקט זיך אויס בעיקר אין דעם אופן המיוחד פון דער שמחה בפורים וואס מען געפינט נישט ביי אנדערע ימים טובים וחיובי שמחה. יעצט זיך אריינגיין אין א אז די אלע דריי זאכן זענען א ענין פון ימי שמחה דערפאר דארף מען עס טון, וועט דער רבי דא מדגיש זיין אז דעם ענין פון קיבלו מה שקיבלו כבר וועט ווערן אויסגעדריקט אין דעם אופן פון די שמחה ווי דער אייבישטער זאגט אין תורה ווי אזוי מען דארף חוגג זיין ווי אזוי מען דארף איך ווייס נישט דעם ווארט אויף אידיש ווי מען דארף חוגג זיין דעם יום טוב פון פורים וועגן מצוות סעודה זאגט דער רמב ם אין הלכה טו זאגט דער רמב ם כיצד חובת סעודה זו ווי די ווי די ווי די ווי די מצוה פון מאכן די סעודה פון פורים שטייט דארטן שיאכל ושותה יין עד שישתכר וירדם בשכרותו ער זאל עסן זאל טרינקען וויין ביז ער זאל ווערן שיכור און ער זאל ער זאל איינשלאפן דער מקור פון דער הלכה איז ווי מפרשים זאגן, די מפרשים ברענגען אראפ, דער רבי ברענגט אראפ דעם דעם מגיד משנה און הגהות מיימוניות זאגן פון וואנעט איז דער מקור פון די הלכה, די מימרא פון רבא, די גמרא זאגט אין מגילה, חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, דאס איז דער מקור פונעם רמב ם. פרעגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה, לכאורה צוויי, ער דאכט זיך מ'האט דא צוויי שאלות, לכאורה איז שכרות נישט קיין הנהגה רצויה. מ'זעט די מפרשים דער מאירי אויף מגילה זענען אין דעם מאריך בשייכות צו דעם דין, און ווי דער רמב ם אליין איז עס מסביר בשייכות צו שאר ימים טובים, דער רמב ם אליין אין הלכות יום טוב הלכה כ, זאגט ער שהשיכרות והשחוק אינו שמחה אלא הוללות כו', אז טרינקען און ווערן שיכור איז דאס נישט קיין שמחה און לאכן און שחוק, נאר ס'איז הוליעווען, ס'איז הוללות. איז ווי קומט עס אז דאס איז אז דאס איז גאר חובת סעודה זו, דער לשון פון רמב ם, כיצד חובת סעודה זו, אז מ'דארף ווערן שיכור? איז ווי קומט עס אז דאס איז גאר חובת סעודה זו שותה יין עד שישתכר וירדם בשכרותו. נאר א קורצן איבער איבער איבער איבערקוק וואס מ'האט געלערנט ביז יעצט, דער רבי האט געפרעגט א געוואלדיגע שאלה, עס קומט אויס אז פורים איז מען גארנישט חוגג דעם ענין פון קבלת התורה וואס דאס איז דאך דער מורא'דיגע געוואלדיגע זאך, נאך דאס וואס מען האט שוין געלערנט אויס דעם בעל הלכות גדולות, ועדיף יום פורים כיום שניתנה בו תורה, האט מען דאך געדארפט עפעס מאכן וועגן דעם, דער רבי האט געברענגט אז ס'איז אין די דריי זאכן זעט מען ארויס איז מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, זעט מען ארויס אז ס'איז זאכן וואס איז שוין געווען, קיימו מה שקיבלו כבר, נאר מיט א מורא'דיגע הוספה, דערנאך דער רבי האט געזאגט לויט די מפרשים וואס זיי האלטן אז דער ענין פון דעם איז א ענין אז ס'איז נישט קיין ענין פון צדקה מיט א הוספה ווי געזאגט פריער, נאר ס'איז א ענין פון, ס'איז א ענין פון שמחה אז זיי זאלן האבן די סעודה, אז ווי ער ברענגט אראפ פון דעם תרומת הדשן אז נאר אז אז די משלוח מנות איז פאר די סעודה און דער ענין פון מתנות לאביונים איז פאר די סעודה מיט ווי קען מען מסביר זיין וואו זעט מען דעם ענין פון שמחה האט ער ארויסגעברענגט דער רבי א גאנצע אריכות ווי דעם רמבם'ס שיטה איז און מען קען נישט זאגן אז דאס איז דעם רמבם'ס שיטה און דערנאכדעם האט דער רבי געברענגט אז דער ענין לערנט מען ארויס פון דאס וואס ס'שטייט ימי שמחה ימי משתה ושמחה פאר'ן לשון ימי שטייט נישט ס'קען שטיין דער לשון לעשות אותם משתה ושמחה וואס דער ענין פון ימי ימי קומט ווייזן אז דער טאג ווערט א ענין פון שמחה, אויב דער טאג ווערט א ענין פון שמחה, ווערט עס ארויסגעברענגט אין אלע דריי ענינים. יעצט איז דער רבי אריינגעגאנגען און ארויסברענגען דעם עיקר פון שמחה, אז דאס אז דער ענין פון שמחה אין דעם יום טוב פון פורים וועט ארויסווייזן די די טיפקייט פון דעם ענין פון חוגג זיין דעם ענין פון קיימו מה שקיבלו כבר. אות ח' וועט דער רבי עס מסביר זיין. קען מען דאך מסביר זיין, קען מען דאס מסביר זיין על פי הנל, לויט ווי מ'גלערנט פריער קען מען עס מסביר זיין, וויבאלד אז בימי הפורים האט זיך אויפגעטון, ווי די גמרא זאגט דער ענין פון קיימו מה שקיבלו כבר, ווי איך געזאגט פריער דערפאר זאגט די גמרא קיימו מה שקיבלו כבר, לכאו' געדארפט שטיין קיבלו וקיימו, קיימו וואס זיי האבן שוין געקראגן. ווי די גמרא זאגט דעם ענין פון קיימו מה שקיבלו כבר, די שלימות וגמר פון קבלת התורה, איז וויבאלד, געוואלדיג געשמאק, איז וויבאלד די תורה איז דאך גילוי רצונו וחכמתו של הקדוש ברוך הוא, ווען דער אייבישטער האט געגעבן די תורה אין מתן תורה, איז דאך עס געווען דער ענין פון גילוי רצונו וחכמתו של הקדוש ברוך הוא, און ווי די גמרא זאגט אין שבת, חמדה גנוזה, געווען א באהאלטענער אוצר. קען דאס א נברא א מוגבל אין זיין ידיעה והשגה און אין זיין מציאות נישט אויפנעמען. א מענטש וואס איז א נברא קען נישט אויפנעמען דעם דעם ענין פון רצונו וחכמתו של הקדוש ברוך הוא. ס'איז נישט מעגליך עס אויפנעמען. און דערפאר זעט מען אויכעט און דעריבער איז ביי מתן תורה על כל דיבור ודיבור פרחה נשמתם. ווי די גמרא ברענגט אין שבת. זיי האבן עס נישט געקענט מקבל זיין דעם ענין פון פון פון חכמה און תורה און די חכמה און רצון פונעם אייבערשטן. ועל דרך זה יעצט ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג. וויבאלד אז מען זעט אז ביי מתן תורה איז געווען דער ענין אז עס איז געווען חמדה גנוזה, און עס איז געווען אויף אופן וואס פרחה נשמתן, אז א מענטש קען עס נישט מקבל זיין, דארף מען עס זען אין פורים אויכעט. דער לשון איז דאך קיימו וקיבלו, זיי האבן מקיים געווען וואס זיי האבן געקראגן, מוז זיין אויפן זעלבן אופן ווי זיי האבן געקראגן די תורה יעמאלט, זאל זיין יעצט אויכעט. ווי ווערט דאס? ווערט דאס אינעם אופן פון שמחה למעלה מהגבלות, דער רבי וועט מסביר זיין זייער אין פרטים, דערפאר איז דער רמב"ם מדגיש אז דא דארף זיין דער ענין פון עד שישתכר, און ביי הלכות יום טוב זאגט ער אז מען טאר עס נישט. יעצט וועט מען עס פארשטיין אין אינעווייניג גאר געשמאק. על דרך זה זאגט דער רבי, און ביתר שאת, נאך אפילו שטארקער, איז בנוגע צו הדר קיבלוה בימי אחשורוש, בכדי מקבל זיין תורתו של הקדוש ברוך הוא האט געדארפט זיין דער ביטול השגה ודעת ביז צו הפשטת הגשמיות, דארט שטייט פרחה נשמתן, איז ווען עס קומט פורים און מען איז מקבל די תורה יעמאלט ברצון, אסאך א העכערע אופן ווי מען האט עס גענומען יעמאלט כפה עליהם הר כגיגית, ועל דרך ווי עס שטייט אין טור און אין שלחן ערוך פונעם אלטן רעבן, דער אופן התפילה פון חסידים ואנשי מעשה. ס'איז ענדליך, ווי ס'שטייט אין טור און אין שלחן ערוך און אין שלחן ערוך פון אלטן רעבן, ברענגט זיך אראפ אז דער אופן ווי די תפילה פון חסידים ואנשי מעשה, דער לשון דארטן איז, ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין, המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו, און דער אלטער רבי לייגט צו, שכינה שרויה כנגדו,

דער אלטער רבי שלחן ערוך שרייבט להתגברות כח השכלי זיי זיי קומען צו א דרגה וואס זיי ווערן ארויסגעטון אינגאנצן פון גשמיות עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה אויף אזא סארט אופן דארף זיין דער ענין פון לערנען ממילא איז פארשטאנדיג און בימי הפורים זענען אידן צו דעם צוגעקומען דורך זייער מסירות נפש במשך כל השנה כולה ווי קומט מען צו צו אזא דרגה יעצט רעדט מען וועגן דעם ווי מ'איז חוגג ווי ס'איז געווען יעמאלט ביי פורים, שפעטער עט דער רבי ארויסברענגען אז דערפאר דארף זיין אין פורים אויכעט אזוי דארף מען חוגג זיין, מיט דעם איז מען חוגג פורים, מיט דעם ווייזט מען ארויס דעם עיקר'דיגן ענין פון פורים, פון קיבלוה הדר קיבלוה בימי אחשורוש ברצון, עט מען עס ארויסברענגען אז יעדן פורים דארף מען זיין התפשטות הגשמיות, עס דארף זיין דער ענין פון שיכור. פשוט מבהיל געשמאק פשוט. דער רבי זאגט ווי האט מען זוכה געווען בימי הפורים אז מען זאל אנקומען צו דעם ענין פון דעם אט די דרגה ווי מען זעט ביי חסידים ואנשי מעשה ווי זיי האבן געדאווענט און ווי עס איז געווען ביי מתן תורה דעם ענין פון פרחה נשמתן ברענגט דער רבי אראפ דעם ענין וואס ס'שטייט אין דער אלטער רבי זאגט אין תורה אור דער אלטער רבי זאגט דארטן אז די אידן האבן זיך געהאלטן א גאנצן יאר פון ווען די גזירה איז געווען ביז די גזירה איז בטל געווארן איז האבן זיי זיך געהאלטן אין א אופן פון מסירות נפש ממש, דער אלטער רבי ברענגט אראפ אז ס'איז געווען א ענין אז ברענגט זיך פון אנדערע ערטער, דער חלק ברענגט זיך אויכעט אז ס'איז געווען יעדער איינער וואס איז געקומען און זאגן חס ושלום אז ער איז חס ושלום נישט קיין איד וואלט מען אים נישט געהארגעט, איז נישט געווען די מסירות נפש אז ס'איז נישט געווען קיין איינער וואס האט געהאט אפילו נישט נאר געגיין נאר אפילו קיין מחשבת חוץ חס ושלום טראכטן אפשר זאל ער גיין זיך איינשרייבן דארטן, האט ער נישט געהאט, איז געווען מסירות נפש, אלע זענען געווען אידן ווי ס'דארף צו זיין, אנשים נשים וטף זענען אלע געווען אויפן אופן, אין דעם זכות אין דעם ענין פון די מסירות נפש, וואס זיי האבן געווען גרייט אוועקצוגעבן זייער נפש, איז דאס ענדליך צו דעם ענין פון פרחה נשמתן, און דעם ענין פון די אנשי מעשה ווי זיי האבן, ווי זיי זענען צוגעגרייט זיך צום דאווענען. איז אזוי ווי דארטן געווען דאך פרחה פרחה נשמתן האבן זיי געקראגן די תורה איז דא האבן זיי געקראגן דעם ענין פון זיי מקבל געווען די תורה ברצון אויף א אופן פון מסירות נפש א גאנצן יאר א פולן יאר מסירות נפש ממש אויפן גרעסטן אופן וואס ס'קען זיין אות ט' ועל פי זה איז מובן אז דער עניין עיקרי פון פורים יעצט וועט מען קומען צו מסביר זיין ווי מען לערנט זיך אפ פון דעם ווי מען דארף חוגג זיין דעם פורים אויף א אופן צו שמחה אלס דעם ענין פון מקבל זיין די תורה יעמאלט ברצון הדר קיבלוה בימי אחשורוש, און אויכעט מסביר זיין וואס דער רמב"ם זאגט דעם ענין פון שיכור'ן ווי קומט דאס. ועל פי זה איז מובן אז דער ענין עיקרי פון פורים דער עיצומו של יום זאגט זיך ארויס אין ימי משתה ושמחה, ווי גערעדט פריערט, ימי משתה ושמחה, דער טאג איז א שמחה'דיגער טאג. זאגט זיך ארויס ימי משתה ושמחה, מיר געזאגט פריערט אויכעט אז דער חיוב איז א גאנצן טאג, ס'איז נישט נאר ווי מגילה און משלוח מנות און מתנות לאביונים, ס'האט א ספעציעלע צייט, מ'האט איינמאל געליינט איז יוצא געווען. און דער סימ אין דער שמחת הסעודה באופן, ווי ווערט עס ארויסגענומען אין ימי משתה ושמחה, אין דער שמחת הסעודה באופן, פון שותה יין, עד שישתכר וירדם, בשכרותו. פארוואס איז דאס? ווייל דער הדר קיבלו בימי אחשורוש און קיימו מה שקיבלו כבר, דער לשון איז קיבלו בימי אחשורוש, און דער לשון איז קיימו מה שקיבלו כבר במתן תורה, ס'איז איין זאך, ס'איז קיימו מה שקיבלו במתן תורה און דער לשון גמרא איז קיבלו בימי אחשורוש, דריקט זיך אויס אין דעם וואס ער איז מבטל דעתו והשגתו, א מענטש ווערט אויס מציאות, ער ווערט שיכור ווערט ער אויס מציאות. ער איז מבטל דעתו והשגתו ביז ער קומט צו להתפשטות הגשמיות, ער איז אויס גשמי, ער איז אין א אופן פון עד דלא ידע, ועל דרך ווי מען געפינט ביי נבואה, ווי דער רמב"ם זאגט, רמב"ם זאגט אין הלכות יסודי התורה, כולן אין רואין כו' אלא בחלום בחזיון לילה, די די נביאים זעען נישט נאר בחלום, אין א חז אין א חלום בחזיון לילה, או ביום,

און אויב איך געדענק ריכטיג ברענגט זיך א פסוק אין תנך אויף איינעם פון די נביאים אז ער האט אויסגעטאן די קליידער און מען האט אים גערופן עס שטייט דארטן דער לשון אז מען האט געקוקט אויף אים ווי א משוגע, דער ענין פון נבואה איז אז מען גייט ארויס אינגאנצן פון זיך, ממילא וויבאלד אז ס'רעדט זיך וועגן קיבלו בימי אחשורוש און קיימו מה שקיבלו כבר, איז ממילא מען דארף מבטל זיין דעם דעתו והשגתו, ווי ווערט דאס? און דעריבער איז אויך דער חיוב השמחה פון ימי משתה ושמחה אין אזא נישט מוגבל'דיגן אופן עד שישתכר וירדם וירדם בשכרותו, ער זאל איינשלאפן פון זיין פון זיין שיכור'ן זאל ער איינשלאפן, ווען עס ווערט נתבטל זיין ציור ועשתה נסיהם, ווען ער איז שיכור און ווען ער שלאפט, יעמאלט איז ער בטל, זיין ציור ווערט בטל, ס'איז נישט ער, און זיינע געדאנקען ווערן עכט אינגאנצן, זיין ציור פון זיינע געדאנקען ווערן פארלארן, ברענגט אראפ א געשמאקן ווארט אין הערה אַכט און פֿופֿציק להעיר, אין שיר השירים רבה פרק א' יו ד ב ב, דלפני קבלת התורה ישנו להם לישראל כל אותו הלילה, געוואלדיג, דא זאגט דער רמב ם אז מען דארף מקבל זיין די תורה דארף מען קומען צו אזא שמחה אז מען ווערט שיכור און מען שלאפט איין, ווען די אידן האבן זיך געגרייט צו מקבל זיין די תורה, שטייט אז זיי זענען געשלאפן דארטן א גאנצע נאכט, און דער רבי לייגט צו, ראה ליקוטי שיחות חלק ד', א געוואלדיגע געשמאקע שיחה, ווי קומט דאס אז נאך נײַן און פֿערציק טעג ציילן און ווארטן אויף קבלת התורה, און מען ווייסט אז מארגן אינדערפרי קומט דער אייבישטער געבן די תורה גייט מען זיך לייגן שלאפן? דער רבי איז מסביר דארטן שיש לומר שזו היתה הכנה שלהם לקבלת התורה, מיט דעם שלאפן, זענען ארויסגעגאנגען פון זיך, די נשמה גייט ארויף למעלה, איז געווען די גרעסטע הכנה צו מתן תורה.

צו מרבה זיין אין זיין סעודה און אין געבן משלוח מנות, די גרעסטע זאך איז געבן מתנות לאביונים, פארוואס? כאטש אלע דריי מצוות איז ענינן שמחה ווי יעצט געזאגט אז אלע דריי האבן דעם ענין פון שמחה, איז אבער אין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים כו', ווען איז דא דער ענין פון א אמת'ע שמחה גדולה ומפוארה ווען מען איז משמח לב עניים ויתומים. ווען, דער רבי גייט עס מסביר זיין, ווען איז די שמחה אן אמת'ע און שלימות'דיגע ביז ער גייט ארויס פון זיין ציור און מציאות און קומט צו א מצב פון לא ידע וואס דריקט אויס קיום קבלת תורתו של הקדוש ברוך הוא, ער דארף דאך אנקומען צו לא ידע ער זאל ער זאל יעמאלט זיין די שמחה פון דעם קיום וואס איז קיימו מה שקיבלו כבר דעם קיום וואס איז געווען יעמאלט געווען כפה הר כגיגית יעצט האט מען אראפגענומען דעם כפה עליהם בשעת ער איז מרבה במתנות לאביונים ווי דער לשון פון דעם רמב ם וואס דערמיט באווייזט ער אז דער ענין פון משמח זיין לב עניים כו' רופט ביי אים ארויס מער שמחה ווי זיין אייגענע סעודה ושמחה אדער אפילו די סעודה מיט רעיו וואס זיי זענען אנשים כערכו. דער ענין פון מתנות לאביונים האט דער רמב ם מדגיש געווען אז מען זאל מרבה זיין אין דעם מער ווי מרבה זיין אין זיין סעודה און מער ווי משלוח מנות, משלוח מנות איז דאך עס לחבירו, אז ס'איז לחבירו איז דאך איינער וואס איז אין זיין גלייכן, ברענגט דאס נישט ארויס אין אים דעם לא ידע, דעם לא ידע ווי ס'דארף צו זיין, דער שלימות השמחה פון לא ידע איז דווקא ווען ער גיט מתנות לאביונים וואס זענען נישט אין זיין דרגה, ער איז א גביר, ער האט געלט, ער האט פאר די סעודה, זיי זענען דאך אביונים, יעמאל ווען ער גיט עס אזעלכע מענטשן, יעמאל קומט ער צו צו זיין סעודה, קומט ער צו אין דעם ענין פון לא ידע אויפן גרעסטן אופן, און דערפאר ווען ס'קומט צו מתנות לאביונים לייגט דער רבי צו, איז עס אויכעט אין א עקסטערע הלכה, נישט צוזאמען מיט משלוח מנות און די סעודה פון פורים, געוואלדיג געוואלדיג געוואלדיג. ממילא רופט עס ביי אים ארויס מער שמחה, ס'רופט ארויס ביי אים די שמחה מער ווי זיין אייגענע סעודה ושמחה, דער רמב ם זאגט דאך קלאר אז מ'זאל מרבה זיין במתנות לאביונים, יענעמס שמחה איז גרעסער ווי די שמחה וואס דו האסט פון דיין סעודה, דאס איז אלץ ווען ס'רעדט זיך וועגן פורים, מה שאין כן בנוגע יום טוב וואס דער חיוב השמחה ביום טוב איז די מצות ושמחת בחגך, א פסוק אין פרשת ראה, ושמחת בחגך, ס'איז אין דעם נישטא דער חיוב לבסומי עד דלא ידע עד שישתכר, ס'איז נישטא דער ענין, פארקערט, שטייט דארטן אז ס'איז הוללות זאגט דער רמב ם, ביז צו ארויסגיין פון זיין מציאות, ארויסגיין פון זיין מציאות, מען טאר נישט, מען דארף נישט ארויסגיין פון זיין מציאות אין יום טוב, ואדרבה, ווי מובן פון רמב ם דארטן אין הלכות יום טוב, כנזכר לעיל, אז וואס, אויב עס זענען נישטא קיין עניים ומרי נפש, איז מספיק זיין שמחה פרטית און עס פעלט נישט אין זיין קיום מצות ושמחת בחגך וואס האט א הגבלה, דער רמב ם זאגט דארטן קלאר, אז אויב איינער וואס פארמאכט די טיר און נאר ער עסט מיט זיינע קינדער דאס שמחת כריסו, אויב עס איז נישטא קיין עניים, זיצט ער און ער עסט און ס'פעלט נישט אין זיין שמחת יום טוב. ער האט אלע האבן ברוך השם איז ושמחת בחגך, מה שאין כן ווען איז ער נישט יוצא, ווען איז דאס שמחת כריסו, דווקא ווען ער איז נועל דלתות חצרו, ווען ער טוט א פעולה צו שולל זיין די שמחת יום טוב פון די עניים, ער פארמאכט די טיר ער לאזט זיי נישט אריין גיין, מענטשן ווילן קומען בעטן עפעס עסן און ער גיט זיי נישט, דעמאלט איז דאס נישט קיין שמחת מצוה נאר שמחת כריסו, אבער אז יוצא פורים איז נישטא אזא זאך, פורים אז דו ווילסט האבן פורים, יוצא זיין מיט די סעודה ווי ס'דארף צו זיין, איז ווען יעדער איז ביי דיר וויכטיגער ווי ביי דיר אליין. און אין דעם איז דער יתרון פון דער שמחה בחג הפורים, אות י א, און אין דעם איז דער יתרון פון חג פון דער שמחה בחג הפורים, וואס די שמחה דארף זיין עד דלא ידע. איינמאל א יאר נאר אום פורים העכער פון זיין העכער פון זיין ידיעה והגבלות ארויסגיין פון ידיעה און אזא שמחה גדולה ומפוארה זאגט זיך ארויס ווען איז דאס ווען ער איז משמח לב העניים כולו און אויף דעם איז דער רמב ם מוסיף אז נישט נאר דארף ער דעמאלס שטיין אין א שמחה בבחינת דלא ידע ביז ישתכר וירדם בשכרותו וואס דערמיט ווערט נתקיים הדר קיבלו כולו כנל. דער רמב ם דער רמב ם איז מוסיף אז נישט נאר דארף מען יעמאלט שטיין אין א שמחה בבחינת לא ידע, ס'דארף זיין ביז ישתכר וירדם בשכרותו, דאס איז נישט גענוג, וואס זאגט דער רמב ם דארטן? נאר נאך מער. מיט דעם וועט ווערן פארענטפערט די שאלה וואס מ'האט געפרעגט, פארוואס שרייבט ער דווקא דא דומה לשכינה, אויב איינער גיט צדקה איז דאך דומה לשכינה א גאנץ יאר האט ער דאס געדארפט שרייבן ביי הלכות מתנות עניים. זאגט דער רבי אז ס'איז נישט אז דער אז איז מוסיף אז אז נישט נאר דארף דעמאלטס זיין דער ענין פון נשתכר וירדם בשכרותו, מיט דעם ווערט מקויים דער הדר קיבלו, נאר נאכמער, המשמח לב האומללים האלו, ווערט ער דומה לשכינה. ווייל אזא ענין, אז די שמחה פון א צווייטן אידן וואס איז א אומלל, א שמחה ביי א צווייטן וואס איז א אומגליקליכער, רופט ביי אים ארויס א שמחה גדולה ומפוארה, איז נישט שייך ביי א נברא. דאס וואס דער רמב ם זאגט דא, ווי קען א נברא צוקומען אז עס זאל זיין ביי אים אז יענעמ'ס שמחת יום טוב, יענעמ'ס שמחה פון די סעודה פון יום טוב איז גרעסער ווי זיינע, איז נישט שייך ביי א נברא, פארוואס? א נברא איז א מציאות בפני עצמו און קרוב אצל עצמו, די גמרא זאגט אין יבמות אז א מציאות איז א קרוב אצל עצמו, ער איז א מציאות און ער איז א קרוב אצל עצמו, א נברא איז א מציאות און דערפאר מוז זיין מציאות און ממילא זיין שמחה ביי אים זיין וויכטיגער ווי שמחתו פון א צווייטן, ממילא אויב ער איז א מציאות איז זיין שמחה גרעסער ווי אז משמח יענעם, ס'איז גרעסער ווי שמחתו פון א צווייטן, ובפרט נאך אז מ'רעדט וועגן משמח זיין א אני וואס איז פחות ממנו, ער איז דאך נידעריגער פון אים, ער האט און יענער האט נישט, ווען קען עס זיין? נאר בלויז ביי שכינה קען עס זיין. און דאס וואס א איד קען שטיין און שטייט אין אזא תנועה איז עס דערפאר וואס ער איז דומה לשכינה. א געשמאקן אויסטייטש אין דעם לשון פונעם רמב ם פארוואס דומה לשכינה און פארוואס דער רמב ם ברענגט עס דווקא ברענגט עס דווקא דא. דער ענין פון דומה לשכינה איז דער לשון פשוט איז אז א איד וואס טוט דאס איז ער דומה לשכינה און משמח די עניים. זאגט דער רבי, ווי קען עס א איד טון ווייל ער איז דומה לשכינה? און דורך אזא הנהגה איז ער מקיים דעם ענין פון ימי משתה ושמחה בשלימות. יעצט איז געוואלדיג פארשטאנדיג ווי מען דארף חוגג זיין דעם יום טוב פון פורים און אז מען איז חוגג דעם ענין עיקרי פון קבלת התורה הדר קיבלו ברצון ובשמחה ווארום דעמאלט ווערט אין זיין מעשה בפועל נתגלה במילואו אין זיין מעשה וואס ער טוט אין געבן זיי צו עסן זיי משמח זיין דערנאכדעם ער אליין ביי די שמחה פון יום טוב קומט ער צו א דרגה פון עד דלא ידע ביז א אופן פון נשתכר